שיוצא בשנים וביובל ובמיתת האדון, עבד עברי גייט ארויס נאך זעקס יאר, עבד עברי גייט ארויס יובל, עבד עברי גייט ארויס במיתת האדון, יעצט נישט אלעמאל דאס איז נאר א עבד נרצע אדער א עבד וואס די אדון האט נישט קיין זינען, אבער על כל פנים דאס איז אלץ זאכן וואס איז נאר דא ביי אן עבד עברי מה שאין כן בעבריה, ביי א אמה עבריה איז נישט דא די דינים, און מ'עט זעהן די גמרא וועט באלד פרעגן ס'איז דאך נישט ריכטיג. אונז ווייס מיר אז אמה עבריה גייט אויך ארויס בשנים ביובל ובמיתת האדון, עמיר באלד זעהן. על כל פנים איז די ברייתא ממשיך, ויש בעבריה, וואס זענען די זאכן וואס איז דא ביי אמה עבריה וואס איז נישט דא ביי עבד עברי, שהרי עבריה יוצאה בסימנים, א אמה עבריה גייט ארויס מיט סימנים וואס איז נישט דא ביי עבד עברי, און די זעלבע זאך ואינה נמכרת ונשנית, מען טאר נישט פארקויפן א אמה עבריה צוויי מאל, די טאטע טאר איר נישט פארקויפן און שפעטער נאכאמאל פארקויפן, מה שאין כן עבד עברי מעג זיך יא צוויי מאל פארקויפן. און די זעלבע זאך ומפדין אותה בעל כרחו, מען קען איר אויסלייזן בעל כרחו, באלד עמיר זעהן אין די גמרא וואס דאס מיינט, מה שאין כן בעברי, ביי עבד עברי נישט דא די אלע דינים. איז פרעגט קודם כל די גמרא, אמר מר האט מען געזעהן אין די ברייתא יש בעברי שאין בעבריה, די ברייתא האט אויסגערעכנט אז ביי עבד עברי איז דא שנים יובל מיתת האדון וואס איז נישט דא ביי אמה עבריה, איז פרעגט די גמרא גראד ורמינהי, א סתירה פון אונזער משנה, ביי אונזער משנה האט מען געזעהן יתירה עליו אמה עבריה שקונה עצמה בסימנין, דהיינו מ'האט געזעהן אין די משנה אז חוץ פון די אלע וועגן וואס א עבד עברי גייט ארויס, וואס דאס איז אויך דא ביי אמה עבריה, האט די אמה עבריה נאך א וועג אז זי גייט ארויס בסימנים אבער על כל פנים דא זעהן מיר אז אמה עבריה גייט ארויס בשנים ביובל ובמיתת האדון, איז וואס איז פשט אין די ברייתא שטייט נישט אזוי? ענטפערט די גמרא, אמר רב ששת, איז רב ששת מסביר די ברייתא, כגון שיעדה, דהיינו די ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די באלעבאס האט איר מייעד געווען די באלעבאס האט חתונה געהאט מיט איר, וואס מען האט דאך שוין געזעהן אז די תורה זאגט אז די באלעבאס אדער זיין זון קענען חתונה האבן מיט די אמה עבריה, וואס ביי אזא אופן וואס די באלעבאס האט חתונה מיט איר, גייט זי נישט ארויס בשנים וביובל ובמיתת האדון, יעצט דרך אגב די מפרשים שטעלן זיך מיתת האדון, גייט זי דאך יא ארויס, איז זאגן די ראשונים אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די באלעבאס האט איר מייעד געווען פאר זיין זון, די זון האט חתונה געהאט מיט איר, איז ווען די באלעבאס שטארבט גייט זי נישט ארויס, און ממילא א אמה עבריה וואס האט חתונה געהאט מיט די באלעבאס'ס זון, איז נישט דא ביי איר

מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט לא ליבטלה הילכתא מינה, קא משמע לן, דהיינו איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז אפילו אז די באלעבאס אדער די זון האבן חתונה מיט איר איז די אריגינעלע הלכות ווערן נישט בטל, דהיינו איך זאג נאך אלץ אז ווען סגייט אריבער זעקס יאר טאמער זי וויל קען זי ארויסגיין אן א גט, און זעלבע זאך יובל, זעלבע זאך מיתת האדון, דאס איז די חידוש אין די ברייתא אז ס'נישט אזוי. אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי, אמאי יוצאה בסימנים, ס'איז דאך אויך געשטאנען אין די ברייתא אז א אמה עבריה האט א מעלה אויף אן עבד עברי אז זי יוצאה בסימנים, טאמער די באלעבאס אדער די באלעבאס'ס זון האבן חתונה געהאט מיט איר, גייט זי דאך נישט ארויס בסימנים. און וואס איז פשט פון די חלק פון די ברייתא? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, אם לא יעדה יוצאה אף בסימנים, טאמער די באלעבאס האט נישט חתונה געהאט מיט איר, גייט זי ארויס בסימנים, דהיינו די ברייתא זאגט אונז אז ביי אן עבד עברי גייט ער אלעמאל ארויס בשנים ביובל מיתת האדון מה שאין כן בעבריה. חוץ פון דעם, ביי אמה עבריה איז דא א מעלה וואס איז קיינמאל נישט דא ביי עבד עברי, וואס איז דאס? סימנים, דארט ווי די בעלבאס האט נישט חתונה געהאט מיט איר, איז גייט זי ארויס מיט סימנים וואס ביי עבד עברי איז דאס אויך נישט דא. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, האט מען אויך געזען די ברייתא, ואינה נמכרת ונשנית, אז מען קען נישט פארקויפן אמה עבריה צוויי מאל. זאגט די גמרא מכלל, זעהן מיר דאך לכאורה דא אז דעבד עברי נמכר ונשנה, אז א עבד עברי קען מען יא פארקויפן צוויי מאל, איז אויף דעם פרעגט די גמרא א קשיא, והתניא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שטייט אין פסוק, לגבי איינער וואס האט גע'גנב'עט און האט נישט קיין געלט צו באצאלן, זאגט די פסוק ונמכר בגניבותו, אז מען פארקויפט אים וועגן זיין גניבה און מיט די געלט באצאלט מען די גניבה, איז דרש'נט די ברייתא בגניבותו ולא בכפילו, דהיינו ווען פארקויפט מען א מענטש איינער וואס קען נישט באצאלן די גניבה וואס ער האט גע'גנב'עט אבער וואס איז טאמער איינער קען נישט באצאלן קיין כפל דעמאלטס פארקויפט מען אים נישט וועגן די כפל דהיינו לאמיר זאגן איינער האט צו באצאלן די גניבה נאר די כפל קען ער נישט צאלן איז אלס דעם אליין פארקויפט מען נישט די זעלבע זאך דרש'נט די ברייתא בגניבותו ולא בזמומו פשט די דין איז דאך אז ביי עדים זוממין לאמיר זאגן ראובן און שמעון קומען עדות זאגן אז משה האט גע'גנב'עט פון איינעם געלט און ער דארף באצאלן איז בית דין פסק'נט טאקע אז משה דארף באצאלן סיי די קרן סיי כפל יעצט קומען שמעון און לוי און זאגן עדות אז ראובן און שמעון זענען ליגענערס עמנו הייתם זיי זענען געווען מיט אונז זיי האבן בכלל נישט געזען די גאנצע מעשה איז דאך די דין איז היות וואס מען האט מזים געווען דא ראובן און שמעון מען האט זיי געפאקט ביי א ליגנט שטייט אין פסוק ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו אז יעצט איז מען מעניש ראובן און שמעון די זעלבע עונש וואס מען האט געדארפט מעניש זיין משה. דהיינו יעצט דארפן ראובן און שמעון באצאלן די סכום, איז אויף דעם דרש'נט די ברייתא בגניבותו אז טאקע משה טאמער ער וואלט נישט געהאט צו באצאלן וואלט מען אים פארקויפט אלס עבד, אבער ראובן און שמעון אפילו זיי קריגן יעצט די זעלבע דין זיי דארפן באצאלן, אבער טאמער זיי האבן נישט צו באצאלן פארקויפט מען זיי נישט אלס עבדים, ווייל שטייט אין פסוק בגניבותו נאר די גנב אליין פארקויפט מען אויב ער האט נישט צו באצאלן אבער עדים זוממין נישט, די זעלבע זאך דרש'נט די ברייתא בגניבותו, כיוון שנמכר פעם אחת, שוב אי אתה רשאי למכרו. דהיינו היות וואס שטייט ונמכר בגניבותו, ונמכר איז פשט מען פארקויפט אים נאר איין מאל אויף זיין גניבה, איז נאר איין מאל צוויי מאל נישט, לאמיר זאגן איינער האט גע'גנב'עט טויזנט דאלער און ווען מען פארקויפט אים מאכט מען נאר פינף הונדערט דאלער, איז זאגט מען נישט פארקויפן צוויי מאל אזוי וועט מען מאכן די גאנצע טויזנטער, ניין מען פארקויפט אים נאר איין מאל, איז זעהן מיר לכאורה דא אז מען טאר נישט פארקויפן אן עבד עברי מער ווי איין מאל, און ביי אונז אין ברייתא האט מען געזעהן אז דער דין אז מען טאר נישט פארקויפן צוויי מאל איז נאר א דין ביי אמה עבריה, ביי עבד עברי איז נישט דא די דין, איז דאך לכאורה א סתירה, אמר רבא, ענפערט רבא לא קשיא ס'נישט קיין קשיא, כאן בגניבה אחת כאן בשתי גניבות, דהיינו עס ווענדט זיך וויפיל מאל דער מענטש האט גע'גנב'עט, טאמער ער האט גע'גנב'עט נאר איין מאל, איז אפילו ער האט גע'גנב'עט טויזנט דאלער און ער איז נאר ווערט פינף הונדערט דאלער, פארקויפט מען אים נישט נאכאמאל, און דאס טאקע האט די ברייתא געזאגט בגניבותו כיוון שנמכר פעם אחת שוב אי שוב אי אתה רשאי למכרו, מען טאר נישט פארקויפן א מענטש צוויי מאל אויף איין גניבה, מה שאין כן די פריערדיגע ברייתא וואס מען האט געזען, וואס דארט איז משמע אז אמה עבריה טאר מען נישט פארקויפן צוויי מאל א מענטש מעג מען יא, רעדט זיך ביי מער ווי איין גניבה ביי צוויי גניבות, ביי צוויי גניבות טאמער מען קען נישט מאכן גענוג געלט אז מען פארקויפט אים איין מאל מעג מען אים אוודאי פארקויפן צוויי מאל אויך, יעצט לכאורה פון ווי נעמט טאקע רבא די דין, דהיינו ווי איז עס מדויק אין פסוק, איז לכאורה פשט אין פסוק איז שטייט ונמכר בגניבתו ונמכר איז א לשון יחיד בגניבתו פאר איין גניבה, איז פאר איין גניבה מעג מען נאר פארקויפן איין מאל פאר צוויי גניבות מעג מען פארקויפן נאכאמאל, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא אמר ליה אביי פרעגט אביי צו רבא בגניבתו טובא משמע, די ווארט בגניבתו מיינט נישט איין גניבה, בגניבתו קען אויך מיינען אפאר גניבות, איז אויב אזוי זעהט מען לכאורה דא אין פסוק אז אפילו פאר אפאר גניבות איז אויך נאר ונמכר מעג מען פארקויפן נאר איין מאל, איז וואס פשט אז רבא זאגט אז בשתי גניבות מעג מען פארקויפן צוויי מאל, אלא אמר אביי, און ממילא ענטפערט אביי טאקע אביסל אנדערש, לא קשיא, כאן באדם אחד, כאן בשני בני אדם, און ווי רש"י איז מסביר די נקודה נישט אדם אחד שני בני אדם, נאר די נקודה איז וויפיל מאל איז ער געשטאנען אין דין תורה, טאמער ער האט געמאכט אפאר גניבות, און מען האט אים געשטעלט איין מאל אין בית דין אריין פאר די אלע גניבות, און מען האט אים מחייב געווען צו באצאלן, איז דא דאס הייסט ונמכר בגניבתו ונמכר, מען מעג אים איין מאל פארקויפן בגניבתו פאר די גאנצע פעקל גניבות וואס ער האט געהאט דא א דין תורה אויף דעם, אבער טאמער ער האט גע'גנב'עט נאכאמאל, און ער איז נאכאמאל געשטאנען אין דין תורה, איז דאס שוין א נייע זאך, דא מעג מען אים אוודאי פארקויפן א צווייטע מאל אויכעט, און דאס איז טאקע פשט אין די פריערדיגע ברייתא מען האט געזען אז אמה עבריה טאר מען נישט פארקויפן מער ווי איין מאל, אבער אן עבד עברי מעג מען פארקויפן מער ווי איין מאל ווען? דארט ווי ער האט גע'גנב'עט מער ווי איין מאל און מען האט אים געשטעלט לדין מער ווי איין מאל. זאגט די גמרא יעצט ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, גניבו אלף ושוה חמש מאות, טאמער איינער האט געגנבעט טויזנט און ער אליין איז נאר ווערט פינף הונדערט, איז נמכר וחוזר ונמכר, פארקויפט מען אים איינמאל און מען פארקויפט אים נאכאמאל כדי צו קענען באצאלן די טויזנטער. יעצט למעשה, תוספות שטעלט זיך אז דאס שטימט נישט מיט אביי און נישט מיט רבא, וואס פשט דא? וואס פשט אז דא שטייט קלאר אין א ברייתא מען מעג פארקויפן מער ווי איין מאל פאר איין גניבה, מען האט דאך יעצט געזען רבא האט מפרש געווען די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, איז תוספות האט טאקע א גאנץ אנדערע מהלך ווי רבא, אבער אונז וועמיר גיין דא ווייטער אין די סוגיא, אז טאקע די ברייתא איז א סתירה מיט אביי און רבא, על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער, גניבו חמש מאות ושווה אלף, וואס איז טאמער איינער האט גע'גנב'עט פינף הונדערט, און ער אז מ'וועט אים פארקויפן איז ער ווערט א טויזנט, איז דא אינו נמכר כלל, פארקויפט מען אים אינגאנצן נישט. ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר קריגט זיך, ר' אליעזר זאגט אם היה גניבו כנגד ממכרו נמכר, ואם לאו אינו נמכר רבי אליעזר האלט סגייט ביידע וועגן סיי טאמער ער איז ווערט מער ווי די גניבה סיי טאמער ער איז ווערט ווייניגער ווי גניבה ווי די גניבה דהיינו טאמער ער האט געגנבעט א טויזענט און ער איז ווערט א טויזענט פארקויפט מען אים טאמער ער האט געגנבעט פֿינף הונדערט און ער איז ווערט א טויזענט אדער טאמער ער האט געגנבעט טויזענט און ער איז ווערט פֿינף הונדערט איז ביי ביידע אופנים זאגט רבי אליעזר מען פארקויפט אים נישט אמר רבא זאגט רבא, בהא זכנהו רבי אליעזר לרבנן, ביי די מחלוקת צווישן רבי אליעזר און די חכמים, קוקט מיר אויס אז רבי אליעזר איז גערעכט, רבי אליעזר האט מנצח געווען די חכמים, פארוואס? ווייל דמאי שנא גניבו חמש מאות ושוה אלף דאין נמכר, דנמכר כולו אמר רחמנא ולא חציו, דהיינו, מען האט דאך געזען אין די ברייתא אז אפילו די תנא קמא די חכמים זענען מודה אז טאמער א מענטש האט גע'גנב'עט פֿינף הונדערט און ער איז ווערט טויזנט פארקויפט מען אים נישט, פארוואס? וואס איז טאקע פשט? ווייל היות עס שטייט ונמכר בגניבתו איז נמכר איז טייטש כולו ולא חציו, דהיינו נאר טאמער די מענטש אליין איז ווערט וויפיל די גניבה איז ווערט, דעמאלטס פארקויפט מען אים, אבער טאמער ער איז ווערט דאפלט פון די גניבה, ער איז ווערט מער פון די גניבה, איז כולו אמר רחמנא ולא חציו פארקויפט מען אים נישט, איז אויב אזוי זאגט רבא, זאג פארקערט אויכעט, הכא נמי, נמכר בגניבתו אמר רחמנא ולא נמכר בחצי גניבתו, טאמער ער איז ווערט האלב פון די גניבה, דהיינו ער איז ווערט פינף הונדערט און די גניבה איז ווערט טויזנט, דרש'ן אויך פון די פסוק אז מען פארקויפט אים נישט, און מילא זאגט רבא אז די שיטה פון רבי אליעזר קוקט אויס מער גערעכט. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אויך אין די ברייתא, ומפדין אותה בעל כרחו, אז ביי די אמה עבריה איז דא נאך א זאך וואס איז נישט דא ביי עבד עברי, אז מען איז איר פודה בעל כרחו. איז זאגט די גמרא סבר רבא למימר, רבא האט געוואלט זאגן אז וואס פשט בעל כרחו? בעל כרחיה דאדון, אז מען קען צווינגען די אדון איר צו משחרר זיין. אבער אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט צו רבא'ן מאי ניהו, דהיינו וואו איז דא א ציור אז ביי אמה עבריה צווינגט מען די באלעבאס צו משחרר זיין און ביי עבד עברי נישט, דהיינו דאס איז קלאר אז ס'קען נישט זיין אז מיט גרעון כסף ווען מען באצאלט געלט פארן אדון איז ביי אמה עבריה צווינגט מען די אדון איר צו באפרייען ביי עבד עברי נישט ווייל פארוואס נישט מען האט דאך שוין געזען ביי עבד עברי איז אויך דא די דין אז ער קען זיך פודה זיין ער געבט געלט פארן אדון און מען צווינגט אים אים צו ארויס שיקן איז ווי קלאפט א נפקא מינה צווישן א אמה עבריה און א עבד עברי אז ביי אמה עבריה קען מען צווינגען די באלעבאס און ביי עבד עברי נישט, איז וואס עסטו מיר זאגן? זאגט אביי עסטו מיר זאגן, דכתבינן ליה שטרא אדמיה, עסט מיר אפשר זאגן אז ווען מען שרייבט א שטר אויף די געלט, דהיינו לאמיר זאגן די טאטע האט נישט קיין געלט, מענטשן האבן נישט קיין געלט אויסצולייזן נישט די עבד עברי נישט די אמה עבריה, איז ביי אמה עבריה עסטו מיר זאגן אז די דין איז אז אפילו מען שרייבט א שטר פארן באלעבאס איך גיי דיך באצאלן געלט, איז צווינגט מען שוין די באלעבאס איר צו משחרר זיין מה שאין כן ביי עבד עברי נישט דא די דין, אבער אויף דעם פרעגט אביי דאס קען נישט זיין, אמאי, נקיט מרגניתא בידיה יהיבנא ליה חספא, א מענטש האלט א פערל שטיין אין זיין הענט, געסט אים א שטיקל חרס, א שטיקל פאפיר, דהיינו דער באלעבאס האט דא די אמה עבריה אין די הענט, איז וואס געסט אים א שטר, אז איך גיי דיך באצאלן געלט, איז שוין, יעצט דארף ער שוין באפרייען די אמה עבריה ווייל דו האסט געשריבן, ער האט דאך א אמה אין די האנט, ער האט דאך א דינסט אין די האנט, איז פאר א שטיקל פאפיר גייסטו אים צווינגען אז ער מוז איר משחרר זיין איז אינגאנצן נישט מסתבר, אלא אמר אביי, און מילא זאגט אביי אנדערש פשט אין די ברייתא, בעל כרחו מיינט בעל כרחיה דאב, דהיינו מען קען צווינגען די טאטע צו אויסלייזן זיין טאכטער, דהיינו טאמער מען זעט אז די טאטע האט געלט קען מען אים צווינגען דו מוזט איר אויסלייזן, פארוואס? משום פגם משפחה, ס'איז א בזיון פאר די משפחה אז איינע פון די טעכטער דארט איז א שפחה, און מילא קען מען צווינגען די טאטע אויסצולייזן דעם טאכטער. איי פרעגט די גמרא אי הכי עבד עברי נמי, נכפינהו לבני משפחה משום פגם משפחה, זאל מען צווינגען די משפחה אויסצולייזן דעם עבד עברי אלס פגם משפחה? זאגט די גמרא ניין, דארט וועט נישט העלפן, ווייל הדר אזיל ומזבין נפשיה, וואס וועט העלפן אז מען וועט צווינגען אויסצולייזן דעם עבר עברי? מארגן וועט ער גיין און זיך נאכאמאל פארקויפן, און ממילא דארט צווינגט מען נישט, מה שאין כן באמה עבריה צווינגט מען יא, איי פרעגט די גמרא הכא נמי הדר אזיל ומזבין לה, דא אויך, די טאטע וועט איר נאכאמאל פארקויפן, מען וועט איר אויסלייזן ער וועט איר נאכאמאל פארקויפן, ענטפערט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל הא קתני אינה נמכרת ונשנית, מען האט דאך אויך געזען די ברייתא אז די טאטע קען נישט פארקויפן זיין טאכטער צוויי מאל, איז דערפאר אז ער פארקויפט איר יא צווינגט מען אים ער זאל איר אויסלייזן, און יעצט קען ער איר מער נישט פארקויפן. זאגט די גמרא מני, ווער איז טאקע די תנא וואס האלט אז מען קען נישט פארקויפן א טאכטער אלס אמה עבריה צוויי מאל? זאגט די גמרא רב שמעון היא, דאס איז רב שמעון, וועלכע רב שמעון? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, מוכר אדם את בתו לאישות ושונה, א טאטע מעג פארקויפן זיין טאכטער צוויי מאל אלס פרוי, ס'מיינט נישט פארקויפן ס'מיינט מקדש זיין, דהיינו א טאטע מעג אננעמען כסף קידושין פאר זיין טאכטער איר איינמאל אוועקגעבן פאר א מאן, און טאמער דער מאן העט שטארבן איידער די חתונה פארשטייט זיך, נאך א חתונה איז גייט די טאכטער אינגאנצן ארויס פון רשות פון טאטן, די טאטע האט מער אינגאנצן נישט קיין רשות אויף איר ער קען איר נישט מער מקדש זיין, אבער טאמער ס'איז נאר געווען אן אירוסין, די טאטע האט געשאפט א קידושין, און נאכדעם איז די מאן געשטארבן אדער די מאן האט איר געגעט, איז זאגט די ברייתא, די טאטע קען נאכאמאל איר מקדש זיין פאר א צווייטע מאן, די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, לשפחות ושונה, א טאטע מעג פארקויפן זיין טאכטער אלץ אמה עבריה, און ווען סגייט אריבער זעקס יאר טאמער די מיידל איז נאך אלץ א קטנה, קען די טאטע איר נאכאמאל פארקויפן, די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, לאישות אחר שפחות, דהיינו טאמער דער טאטע האט פארקויפט זיין טאכטער אלס אמה עבריה און שפעטער איז זי אהיים געקומען און יעצט איז זי נאך אלץ א קטנה אדער א נערה מעג דער טאטע יעצט מקדש זיין אבל אבער לא לשפחות אחר אישות נאכדעם וואס דער טאטע האט אנגענומען קידושין פאר זיין טאכטער האט איר מקדש געווען איז יעצט קען ער איר מער נישט פארקויפן אלס אמה עבריה פארוואס וועט מען באלד זעהן מען דרשנט עס פון א פסוק ר' שמעון אומר ר' שמעון קריגט זיך אויף די תנא קמא ר' שמעון זאגט כשם שאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות דהיינו כלפי דעם איז ער מסכים צו די תנא קמא ער האלט אויך אז מען קען נישט פארקויפן די טאכטער אלס שפחה נאכדעם וואס מען האט אנגענומען פאר איר קידושין אבער רבי שמעון האלט כך אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות פונקט ווי מען קען נישט פארקויפן די טאכטער אלס אמה עבריה נאכדעם וואס מען האט איר מקדש געווען קען מען אויך נישט פארקויפן די טאכטער אלס אמה עבריה נאכדעם וואס מען האט איר איינמאל פארקויפט איז על כל פנים זעהן מיר אז רבי שמעון איז דער תנא וואס האלט אז מען קען נישט פארקויפן א טאכטער צוויי מאל אלץ אמו עבריו, איז על כל פנים היוצא לנו מכל זה, זעהן מיר דא א מחלוקת צווישן תנא קמא ר' שמעון, תנא קמא האלט, יש שפחות אחר שפחות, מען קען פארקויפן א טאכטער אלץ שפחה צוויי מאל, אבער אין שפחות אחר אישות, נאך אישות, נאך קידושין, קען מען מער נישט פארקויפן א טאכטער אלץ אמו עבריו. ר' שמעון האלט, אין שפחות אחר שפחות, און אין שפחות אחר אישות, ביידע נישט. זאגט די גמרא. ובפלוגתא דהני תנאי, וואס איז די יסוד המחלוקת צווישן תנא קמא רבי שמעון, איז עמער זעהן, זיי קריגן זיך אין די זעלבע מחלוקת אין א אנדערע מחלוקת תנאים, דהיינו מ'עט זעהן יעצט נאך א מחלוקת תנאים, וואס דארט עמער זעהן וואס איז די יסוד המחלוקת צווישן תנא קמא רבי שמעון, דתניא, ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין פסוק, לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה, דהיינו די פסוק רעדט דארט פון א טאטע וואס האט פארקויפט זיין טאכטער אלס אמה עבריה, איז זאגט די תורה, לעם נכרי לא ימשול למכרה, די טאטע טאר נישט פארקויפן זיין טאכטער אלס אמה עבריה בבגדו בה, וואס מיינט בבגדו בה? זאגט די ברייתא, כיוון שפירס טליתו עליה, שוב אינו רשאי למכרה, דברי ר' עקיבא. דהיינו ר' עקיבא טייטשט בבגדו א ענין פון א בגד, א ענין פון פריסת טלית, פריסת טלית איז א ענין פון קידושין א ענין פון יעוד, דהיינו רבי עקיבא טייטשט די פסוק אז בבגדו בה, טאמער א טאטע האט פארקויפט זיין טאכטער אלס אמה עבריה, און די בעל הבית האט פורס טלית געווען, ער האט איר מייעד געווען, ער האט חתונה געהאט מיט די אמה עבריה אדער ער אדער זיין זון, איז דעמאלט זאגט די תורה, לעם נכרי לא ימשול למכרה, אז די טאטע טאר איר מער נישט פארקויפן אלס אמה עבריה נאכאמאל, דהיינו טאמער ס'איז געווען דא א קידושין, איז אין שפחות אחר אישות, מען קען נישט פארקויפן א טאכטער אלס אמה עבריה נאכדעם וואס ס'איז געווען קידושין, איז פשט רבי עקיבא האלט אין שפחות אחר אישות, אבער שפחות אחר שפחות טאמער ס'איז נישט געווען דא א פריסת טלית, ס'איז נישט געווען קיין יעוד, ס'איז נישט געווען קיין קידושין, דארט האלט רבי עקיבא אז אוודאי קען מען פארקויפן די טאכטער צוויי מאל, איז קודם כל זעט מען אז די תנא קמא פון די פריערדיגע ברייתא האלט פונקט ווי רבי עקיבא, ער טייטשט אויך אז בבגדו איז א ענין פון בגד, דהיינו ער האלט אויך אז אין שפחות אחר אישות, אבער יש שפחות אחר שפחות. על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער רבי לעזער אומר, רבי לעזער קריגט זיך אויף רבי עקיבא, רבי לעזער האלט בבגדו בה כיוון שבגד בה שוב אינו רשאי למכרה, דהיינו רבי לעזער טייטשט בבגדו אן ענין פון א בגידה, איינער וואס איז בוגד אין א צווייטן, איז רבי לעזער טייטשט אז בבגדו בה, א טאטע וואס האט בוגד געווען זיין טאכטער, ער האט איר פארקויפט אלס אמה עבריה וואס דאס איז א בגידה, ס'איז א בגידה אין א מענטש אז מ'פארקויפט אים, איז לעם נכרי לא ימשול למכרה טאר די טאטע איר מער נישט א צווייטע מאל פארקויפן. דהיינו רב לעזער האלט אז די פסוק זאגט אונז דא אז אין שפחות אחר שפחות, מען קען נישט פארקויפן א טאכטער צוויי מאל. אבער רב לעזער האלט אז יש שפחות אחר אישות. דהיינו קיינער פון די פריערדיגע תנאים נישט די תנא קמא נישט ר' שמעון האלטן ווי רב לעזער אבער וואס ווי וועם האלט יא ר' שמעון? ר' שמעון האלט סיי ווי ר' עקיבא און סיי ווי רב לעזער דהיינו ר' שמעון האלט אז בבגדו בה איז ביידע לשונות סיי א לשון בגד און סיי א לשון בגידה, און דערפאר האלט ר' שמעון אז אין שפחות אחר שפחות, ווייל בבגדו איז א לשון פון א בגידה, און אויכעט אין שפחות אחר אישות, ווייל בבגדו איז אן ענין פון א בגד. יעצט, וואס איז באמת די יסוד המחלוקת דא צווישן רבי עקיבא און רבי אליעזר, פארוואס טייטשט ער בבגדו ענין פון א בגד, און ער בבגדו ענין פון א בגידה, במאי קמיפלגי, איז די גמרא מסביר, ר' אליעזר סבר, יש אם למסורת. ר' אליעזר האלט אז דארט ווי ס'דא א קרי מיט א כתיב, מ'געפינט זיך אין די תורה, כל מיני ווערטער וואס די כתיב איז איין וועג, דהייני ס'שטייט א געוויסע וועג אבער מ'ליינט עס א צווייטע וועג. איז רבי אליעזר האלט יש אם למסורת, דהייני ווען מ'דרשנ'ט א פסוק איז די עיקר איז די כתיב נישט די קרי די עיקר איז וואס שטייט נישט וויאזוי מ'ליינט עס. און ממילא מ'ליינט טאקע דא בבגדו וואס אז מ'ליינט עס בבגדו בבגדו איז א נוסח פון א בגד אבער אז מ'ליינט עס אן די נקודות דהיינו וואס שטייט שטייען שטייט בבגדו א ענין פון א בגידה, און דערפאר דרשנ'ט רבי אליעזר בבגדו א ענין פון א בגידה, ורבי עקיבא סבר יש אם למקרא, רבי עקיבא האלט אז די עיקר איז די קרי, מען ליינט דא בבגדו בבגדו איז אן ענין פון א בגד, און דערפאר דרשנ'ט רבי עקיבא בבגדו טאקע אן ענין פון א בגד, ורבי שמעון סבר, רבי שמעון האלט ביידע, יש אם למקרא ולמסורת, אז מען דרשנ'ט ביידע וועגן, יעצט רש"י צייכנט צו אז מען געפינט מיר אין אן אנדערע פלאץ אז רבי שמעון האלט יש אם למקרא, אזוי געפינט מען מסכת סוכה, אבער ווי רש"י זאגט אז דארט ווי ס'איז א סתירה צווישן יש אם למקרא און אם למסורת, דארט אוודאי האלט רבי שמעון יש אם למקרא, אבער דארט ווי מען קען זאגן ביידע וועגן אזוי ווי דא, האלט רבי שמעון מען דרש'נט ביידע וועגן, און דערפאר טאקע האלט רבי שמעון אז בבגדו דרש'נט מען סיי א ענין פון א בגד, סיי א ענין פון א בגידה, און דערפאר האלט רבי שמעון אז אין שפחות אחר שפחות און אין שפחות אחר אישות. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רבה בר אבוה, האט רבה בר אבוה אן איבעיא געפרעגט, יעוד, נישואין עושה, או אירוסין עושה, ווען איינער איז מייעד א אמה עבריה, ער האט חתונה מיט איר, איז וואס טוט דאס, דאס טוט א קידושין, אדער דאס פועל'ט א נישואין? וואס וועט זיין א נפקא מינה נפקא מינה, ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה, צו ירש'נען א פרוי, א פרוי ירש'נט מען נאר נאך א חתונה און נישט נאך א אירוסין, די זעלבע זאך א כהן איז זיך נאר מטמא פאר זיין פרוי נאך א חתונה און נישט נאך א אירוסין, זעלבע זאך מפר זיין נדרים איז נאר נאך א חתונה און נישט נאך א אירוסין, איז דארף מען וויסן צו דער יעוד פועל'ט א נישואין אדער ס'פועל'ט נאר א אירוסין, מאי וואס די דין? זאגט די גמרא תא שמע, כ'על דיר א ראיה ברענגען פון די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזעהן, מ'האמיר פריערט געזעהן רבי עקיבא זאגט אין די ברייתא בבגדו בה, כיוון שפירש טליתו עליה, שוב אין רשאי למוכרה, אז נאכדעם וואס די באלעבאס האט מייעד געווען די שפחה, און שפעטער קען די טאטע מער נישט פארקויפן די שפחה נאכאמאל אלץ שפחה נאכאמאל אלץ אמה עבריה, ווייל אין שפחות אחר אישות. איז לכאורה קען מען מדייק זיין פון דעם זבוני הוא דלא מזבין לה, אז די טאטע טאר איר טאקע נישט פארקויפן אלץ אמה עבריה, נאכדעם וואס די באלעבאס האט איר מקדש געווען, אבער הא יעודי מייעד לה, טאמער ער וויל, טאמער דער טאטע וויל, קען ער איר נאכאמאל מקדש זיין פאר א צווייטע מענטש, דהיינו לאמיר זאגן דער בעלעבאס האט איר מייעד געווען, און שפעטער האט ער איר אפגעגעט זי איז אהיים געקומען, איז דער טאטע קען איר נישט פארקויפן יעצט אלס שפחה, אבער ער קען איר מקדש זיין צו א צווייטע מאן. איז פירט די גמרא אויס די ראיה, ואי אמרת נישואין עושה, כיוון דנישאת, שוב אין לאביה רשות בה, דהיינו טאמער יעוד, פועל'ט א נישואין, איז ברגע וואס דער בעלעבאס האט איר מייעד געווען, איז פשט ער האט חתונה געהאט מיט איר, גע'פועל'ט א נישואין, נאך א נישואין גייט א מיידל קיינמאל נישט צוריק צום טאטן אין שטוב, קען א טאטע סתם אזוי איר נישט מקדש זיין נאכאמאל, אלא לאו שמע מינה אירוסין עושה, איז לכאורה פון דא איז א ראיה אז די יעוד פועל'ט סך הכל אן אירוסין, און דערפאר טאקע ווען די מיידל קומט אהיים איז אלס שפחה קען די טאטע איר מער נישט פארקויפן, אבער אוואדע קען ער איר נאכאמאל חתונה מאכן קען ער נאכאמאל נעמען א קידושין פאר איר, אמר רב נחמן בר יצחק, זאגט רב נחמן בר יצחק ניין ס'איז נישט קיין ראיה, פשט אוואדע קען זיין אז יעוד פועל'ט א נישואין, נאר וואס דען האסט נישט פארשטאנען ר' עקיבא? דאס וואס ר' עקיבא האט געזאגט כיוון שפירש טליתו עליה מיינט נישט אן אדון וואס האט מייעד געווען א אמה עבריה נאר הכא בקדושין דעלמא קאי ר' עקיבא האט גערעדט פון סתם א קדושין דהיינו א טאטע וואס האט גענומען זיין טאכטער און ער האט איר מקדש געווען כיוון שפירש טליתו עליה איז נאכדעם קען ער איר מער נישט פארקויפן אלס שפחה אבער קען אוודאי זיין אז טאמער א באלעבאס האט מייעד געווען א מיידל איז עס א געהעריגע נישואין און נאכדעם קען דער טאטע פארשטייט זיך איר מער נישט מקדש זיין א צווייטע מאל ווייל זי איז ארויס פון טאטנס רשות. איז ר' נחמן בר יצחק מסביר והכי קאמר, דהיינו רבי עקיבא האט געמיינט צו זאגן אין די ברייתא אז כיוון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה כסותה ועונתה, דהיינו א טאטע וואס האט איבערגעגעבן זיין טאכטער א געהעריגע קידושין צו א מאן, וואס די מאן האט זיך מחייב געווען בשארה כסותה ועונתה שוב אין יכול למוכרה שפעטער נאך א געהעריגע קידושין, איז טאמער מ'האט זיך גע'גט אדער טאמער די מאן איז געשטארבן קען די טאטע איר שפעטער נישט פארקויפן אלס שפחה. אבער ווייטער די ברייתא האט נישט גערעדט פון יעוד, קען אוודאי זיין אז יעוד פועלט יא א נישואין, און ממילא האמיר נאכנישט קיין ראיה צו יעוד פועלט אן אירוסין צו ס'פועלט א נישואין. תא שמע, ממילא פרובירט די גמרא א ראיה צו ברענגען פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא, אין מוכרה לקרובים, דהיינו א טאטע טאר נישט פארקויפן זיין טאכטער אלס אמה עבריה פאר קרובים פארוואס? ווייל היות וואס שטייט אין די תורה אם רעה בעיני אדוניה אשר לא יעדה דהיינו די תורה זאגט אז די באלעבאס דארף קענען מייעד זיין א שפחה איז אז מען פארקויפט א טאכטער אלס שפחה פאר א קרוב די קרוב וועט איר נישט קענען מייעד זיין, ווייל מען טאר דאך נישט חתונה מיט אן ערווה, איז אז מען קען נישט מקיים זיין יעוד, טאר מען נישט פארקויפן א טאכטער צו אזא סארט מענטש וואס קען איר נישט מייעד זיין, משום ר' לעזער אמרו, ר' לעזער קריגט זיך, ר' לעזער זאגט מוכרה לקרובים, דהיינו מען מעג יא פארקויפן צו קרובים, איז ר' לעזער ווי רשי איז מסביר, האלט אז דאס וואס דער פסוק זאגט די בעל הבית, דארף איר קענען מייעד זיין מיינט דארט ווי ער קען איר מייעד זיין דארט ווי די באלעבאס איז נישט קיין קרוב קען ער איר מייעד זיין אבער אז עס איז יא א קרוב קען ער איר טאקע נישט מייעד זיין אבער עס מיינט נאכנישט אז מען קען איר נישט פארקויפן פאר א קרוב אבער פירט אויס די ברייתא ושווין שמוכרה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט דהיינו סיי תנא קמא און סיי ר' אליעזר ביידע זענען מודה אז א טאטע מעג פארקויפן זיין טאכטער אן אלמנה צו א כהן גדול אדער א גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ווייל אפילו טאקע א כהן גדול טאר נישט מייעד זיין אן אלמנה, אפילו טאקע א כהן הדיוט טאר נישט מייעד זיין א גרושה וחלוצה, אבער ס'איז נאר א איסור לאו, ס'איז נישט קיין ערווה, דהיינו דארט איז דא תפיסת קידושין, ביי חייבי לאוין איז דא תפיסת קידושין, היות ס'איז דא תפיסת קידושין, איז פשט בעצם קענען זיי מייעד זיין, טאמער זיי וועלן מייעד זיין וועלן זיי עובר זיין א איסור, איז דארט איז יעדער מודה אז די מכירה איז חל, און ממילא פירט די גמרא אויס די ראיה אזוי. האי אלמנה, היכי דמי, ווי איז שייך אז א טאטע זאל פארקויפן זיין טאכטער א קטנה אן אלמנה פאר א כהן גדול? אילימא דקדיש נפשה, עסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך א מיידל וואס האט זיך אליין מקדש געווען אן דעם טאטנס רשות, זי האט גענומען קידושין פון א מענטש, שפעטער איר מאן איז געשטארבן, און דאס רופט די ברייתא אן אלמנה, זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין אלמנה קרי לה, דאס הייסט דען א אלמנה, די גאנצע קידושין איז נישט געווען קיין קידושין ווייל א קטנה קען נישט אליין נעמען קיין קידושין, ואלא נאר מוז זיין דקדשה אביה. אז איר טאטע האט טאקע אנגענומען פאר איר א קידושין האט איר מקדש געווען און איר מאן איז געשטארבן, יעצט איז די טאכטער א אלמנה, זאגט אונז די ברייתא אז יעדער איז מודה אז דער טאטע מעג פארקויפן זיין טאכטער די אלמנה פאר א כהן גדול, אבער אויב אזוי שטעלט זיך די קשיא מי מצי מזבין לה, ווי אזוי קען דער טאטע פארקויפן די טאכטער, והא אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות, מען האט דאך געזען פריערט אין די ברייתא אז א טאטע טאר נישט פארקויפן זיין טאכטער אלץ אמה עבריה נאכדעם וואס מען האט איר מקדש געווען, אזוי האט דאך רבי עקיבא געהאלטן אין די ברייתא, יעצט בעצם די גמרא קען ענטפערן אז די ברייתא גייט נישט כשיטת רבי עקיבא, ס'גייט כשיטת רבי אליעזר, וואס רבי אליעזר האלט אז מען מעג יא פארקויפן א טאכטער לשפחות אחר אישות, און פארוואס ענטפערט נישט אזוי די גמרא, ווי מ'וועט זען באלד רשי זאגט שפעטער, ווייל די גמרא האט געזוכט צו פארענטפערן די ברייתא כשיטת רבי עקיבא און נישט געוואלט איינזעצן די ברייתא כשיטת רבי אליעזר, ווייל כידוע ר' אליעזר איז געווען א גאנצע מעשה וואס מען האט אים אריינגעשטעלט אין חרם, און ממילא די גמרא איז געווען סאך מער ניחא איינצוזעצן די ברייתא כשיטת ר' עקיבא. אבער על כל פנים לויט ר' עקיבא איז שווער, ווייל ר' עקיבא האלט דאך אז מען טאר נישט פארקויפן א טאכטער לשפחות אחר אישות, איז טאמער דער טאטע האט איר שוין מקדש געווען און די טאכטער איז געווארן א אלמנה, וויאזוי קען ער איר יעצט פארקויפן אלץ שפחה אלץ אמה עבריה פאר א כהן גדול? איז ואמר ר' עמרם אמר ר' יצחק, איז ר' עמרם אמר ר' יצחק מסביר, הכא בקידושי יעוד, פשט דא רעדט זיך אז די טאכטער איז נתקדש געווארן בקידושי יעוד, און זי איז געווארן אן אלמנה, ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דאמר מעות ראשונות לאו לקידושין ניתנו, דהיינו רבי יוסי ברבי יהודה האלט, באלד וועט מען זען ס'איז א מחלוקת אין די שיטה פון רבי יוסי ברבי יהודה, אבער על כל פנים קוקט אויס אז רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז די געלט וואס די טאטע באקומט ווען ער פארקויפט זיין טאכטער אלס אמה עבריה, נישט דאס פועל'ט די קידושין פון יעוד, דהיינו דאס איז קלאר אז ווען א באלעבאס איז מייעד א אמה עבריה דארף ער איר נישט געבן כסף קידושין, אבער מיט וואס איז ער איר איר מייעד, מיט וואס איז ער איר מקדש, איז דא א תנא וואס האלט אז די מעות ראשונות דאס איז וואס פועל'ט, דהיינו די געלט וואס ער האט געצאלט אויף איר ווען ער האט איר געקויפט, דאס פועל'ט די קידושין, ר' יוסי ברבי יהודה האלט ניין, ר' יוסי ברבי יהודה האלט אז די געלט וואס ער האט באצאלט ארגינעל פארן טאטן, נישט דאס האט געפועל'ט די קידושין, וואס פועל'ט יא די קידושין? וואס פועלט די קידושין איז די שעבוד וואס די טאכטער האט צום באלעבאס אז זי דארף נאך ארבעטן פאר אים נאך אפאר יאר ביז ס'וועט זיך ענדיגן איר זעקס יאר, דאס איז ווערט געלט און מיט דאס איז ער איר מקדש ווייל ברגע ער איז איר מקדש דארף זי מער נישט ארבעטן, איז מיט דעם פועלט די בעלעבאס די קידושין. קומט אויס אויב אזוי אז ווען א בעלעבאס פועלט א קידושין אויף אזא אופן איז פשט די טאטע האט איר נישט מקדש געווען נארמאל ווייסט מען א קטנה ווער איז איר מקדש די טאטע איז טאמער מ'זאגט אז די מעות הראשונות די געלט וואס די טאטע האט באקומען ארגינעל דאס שאפט די קידושין איז דא אויך בעצם שאפט די טאטע די קידושין אבער טאמער מען זאגט אז נישט די ארגינעלע געלט שאפט די קידושין נאר די שעבוד שאפט די קידושין קומט אויס אז דא איז דא א היכי תמצא אז א מאן קען מקדש זיין א קטנה אן די טאטע די טאטע האט נישט געהאט קיין שום שייכות דא די טאטע האט נישט באקומען די געלט דא סהאט נישט קיין שייכות צום טאטען פונדעסטוועגן די תורה האט מחדש געווען אז מען קען אזוי מקדש זיין א קטנה איז על כל פנים היות וואס ביי אזא אופן איז די קטנה נתקדש געווארן אנעם טאטנס רשות, דהיינו נישט די טאטע האט געפועלט דא די קידושין, איז וויל די גמרא זאגן וויל רב עמרם אמר רבי יצחק זאגן אז ביי אזא אופן טאמער זי וועט ווערן שפעטער אלמנה און זי קומט צוריק אהיים מעג די טאטע איר נאכאמאל פארקויפן אלס אמה עבריה פארוואס? ווייל די גאנצע לימוד וואס רבי עקיבא האט געזאגט אז אין שפחות אחר אישות דאס איז נאר ביי נארמאלע אישות, א טאטע וואס האט אנגענומען כסף קידושין פאר זיין טאכטער שפעטער טאר ער איר נישט פארקויפן אלץ שפחה, אבער דא וואס דער טאטע האט איר נישט מקדש געווען, נאר זי איז אליין נתקדש געווארן, און שפעטער איז געווארן אלמנה, דא איז נישט דא די פראבלעם פון אין שפחות אחר אישות, און מילא דא מעג דער טאטע איר נאכאמאל פארקויפן, איז פון אזא סארט אלמנה רעדט מען, און אויף דעם זאגט אונז די ברייתא אז דער טאטע מעג איר פארקויפן פאר א כהן גדול, איז על כל פנים אבער פירט די גמרא אויס די ראיה, ואי אמרת נישואין עושה, כיוון שנישאת, שוב אין לאביה רשות בה, דהיינו דאס איז אלץ גוט, טאמער יעוד פועלט נאר אן אירוסין, אבער טאמער יעוד פועלט א נישואין, איז ברגע וואס די מיידל האט חתונה געהאט ס'איז געווען דא א נישואין, גייט זי אינגאנצן ארויס פון טאטנ'ס רשות, אז זי גייט אינגאנצן ארויס פון טאטנ'ס רשות, קען די טאטע איר סתם אזוי נישט נאכאמאל פארקויפן אלס שפחה, איז לכאורה א ראיה אז יעוד פועלט נישט קיין נישואין, ס'פועלט אן אירוסין. זאגט אבער די גמרא, ביסט נישט גערעכט, ווייל ואלא מאי אירוסין עושה, ושוין שמוכרה, הא אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות, ניין, לאמיך גיין מיט דיר, לאמיר זאגן פיין, ביסט גערעכט, פאר עס טוט אן אירוסין, ס'טוט נישט קיין נישואין. איי, האמיר דאך א קשיא, לאמיר זאגן זי איז געווען א מאורסת, אבער ווי נישט ווי, א מענטש טאר נישט פארקויפן זיין טאכטער לשפחות אחר אישות, וואס וועסטו מיר ענטפערן? די סברא וואס מ'האט יעצט מסביר געווען אלא מאי אית לך למימר, שאני אירוסין דידה מאירוסין דאביה, די תירוץ וואס מ'האט אזוי שיין מסביר געווען, אז אפילו טאקע די דין איז אז אין שפחות אחר אישות, דאס איז נאר ביי אן אישות וואס די טאטע האט גע'פועל'ט, אבער דא וואס די אישות האט די טאטע נישט גע'פועל'ט, נאר די מיידל האט זיך אליין מקדש געווען כולי, איז דא מעג די טאטע איר יא פארקויפן שפעטער אלץ שפחה, אבער אויב אזוי אפילו תימא נישואין עושה שאני נישואין דידה מנישואין דאביה, דהיינו אויב אזוי זאגט די גמרא, קענסטו מיר ענטפערן די זעלבע תירוץ ביי א נישואין, דהיינו קענסט מיר זאגן אז אוודאי פועלט יעוד א נישואין, איי טאמער יעוד פועלט א נישואין, איז וויאזוי קען די טאטע שפעטער פארקויפן זיין טאכטער צו א כהן גדול, זי איז דאך ארויס פון טאטענס רשות, איז אויף דעם וועל איך דיר ענטפערן ניין, דא איז אנדערש, ווייל דא ווערט געמאכט די נישואין, נישט די טאטע, דער טאטע האט דאך גארנישט געטוהן דא, דער באלעבאס האט איר מקדש געווען מיט א שעבוד וואס האט גארנישט געהאט מיטן טאטן, איז אפשר ביי אזא אופן גייט זי נישט ארויס פון טאטנס רשות היינו ביי אזא אופן קען דער טאטע איר שפעטער פארקויפן אלס כהן גדול אלס שפחה. זאגט אבער די גמרא, וואסערע מין צושטעל איז דאס האי מאי בשלמא אירוסין מאירוסין שאני, אלא נישואין מנישואין מי שאני, און ווי תוס' איז מסביר בשיטת רשי די קשיא פון די גמרא, אז גאנץ גוט ווען ס'רעדט זיך פון אן אירוסין איז די גאנצע דין אז אין שפחות אחר אישות איז בעצם א ריזיגע חידוש, פארוואס? ווייל בעצם א מיידל וואס איז אן ארוסה איז בעצם נאך ביים טאטן אין שטוב, איז אז די טאטע האט גענומען פאר איר קידושין איז זי נאך אלץ געבליבן ביים טאטן אין שטוב, יעצט די מאן איז געשטארבן אדער די מאן האט איר גע'גט, און פארוואס זאל די טאטע נישט טארן פארקויפן זיין טאכטער אלס שפחה? זי נאך ביים טאטן אין רשות. נאר וואס דען? ס'איז דא א לימוד פון א פסוק אז מ'קען נישט. פיין. איז ווען ס'איז דא א לימוד, איז דאך דא א כלל, אין לך בו אלא חידושו, מ'קען נישט מאכן דא גרויסע חידושים, מ'דארף נעמען די קלענסטע חידוש וואס מ'קען נאר. איז, אונז האמיר טאקע א לימוד אז נאכדעם וואס א מיידל איז נתקדש געווארן, קען מען איר שפעטער נישט פארקויפן אלס שפחה. אבער קען זיין דאס איז נאר ווען די קידושין איז געגאנגען דורכ'ן טאטן. ווען די קידושין איז נישט געגאנגען דורכ'ן טאטן, איז אויף דעם איז נישט דא א חידוש. אבער דאס איז אלץ ביי אירוסין. מה שאין כן ביי נישואין, וואס ווילסטו מיר דא מחלק זיין? אז ס'איז דא א חילוק צווישן א נישואין וואס די טאטע האט גע'פועל'ט, אדער א נישואין וואס זי האט געפועלט, ווי נישט ווי, ברגע וואס דעם טאכטער איז געווארן א נשואה, איז זי ארויס פון טאטנס רשות, איז ווי קומסטו מיר דא מיט לומדות אז דארט ווי די טאטע האט נישט געפועלט קען ער איר שפעטער פארקויפן אלס שפחה, וואס א נפקא מינה ווער האט עס געפועלט, זי איז ארויס פון טאטנס רשות, אז זי איז ארויס פון טאטנס רשות קען דער טאטע איר שפעטער נישט פארקויפן, און ממילא זאגט די גמרא לכאורה האמיר דא א ראיה טאקע אז יעוד פועלט נאר אן אירוסין נישט קיין נישואין, ווייל ווען ס'וואלט געפועלט א נישואין וואלט נישט געווען א היכי תמצא אז א טאטע זאל קענען פארקויפן זיין טאכטער אן אלמנה צו א כהן גדול. יעצט זאגט די גמרא ולרב נחמן בר יצחק דאמר אפילו לר' יוסי בר' יהודה מעות הראשונות לקידושין ניתנו במאי מוקים לה, פשט, אונז האבן געהאט א קשיא ווי איז שייך אז א טאטע זאל פארקויפן זיין טאכטער אלס אמה עבריה נאכדעם וואס זי איז אלמנה וואס איז די פראבלעם די פראבלעם איז אז אין שפחות אחר אישות, איז ברגע וואס זי איז א אלמנה איז פשט ס'איז געווען דא א קידושין אז ס'איז געווען דא א קידושין אין שפחות אחר אישות וויאזוי קען דער טאטע איר פארקויפן איז וואס האט מען געענטפערט? האט מען געענטפערט אז דא רעדט זיך נישט קיין געהעריגע אלמנה נאר דא רעדט זיך אז ס'איז געווען א יעוד און יעוד ארבעט נישט אז די ארגינעלע געלט איז קידושין געלט נאר יעוד ארבעט אז די שעבוד פועל'ט די קידושין איז פשט דער קידושין דא איז אנדערש ווי אלע אנדערע סארט קידושינס איז ביי אזא סארט קידושין איז אוודאי רבי עקיבא מודה אז יש שפחות אחר אישות. אבער וואס דאס איז אלץ, טאמער די ארגינעלע געלט איז טאקע נישט קיין קידושין. אבער פרעגט די גמרא לויט רב נחמן בר יצחק, וואס רב נחמן בר יצחק האלט בשיטת רבי יוסי ברבי יהודה אז די ארגינעלע געלט איז יא קידושין, קומט אויס אויב אזוי אז אפילו א מיידל וואס מען האט מייעד געווען וויאזוי די יעוד האט געארבעט, מיט דעם אז די ארגינעלע געלט וואס די בעל הבית האט באצאלט, דאס האט געשאפט די קידושין, קומט אויס דער קידושין איז פונקט ווי יעדע קידושין, איז אויב אזוי ברגע וואס זי איז געווארן אן אלמנה איז דא געווען א געהעריגע קידושין אין שפחות אחר אישות, וויאזוי קען די טאטע יעצט פארקויפן די אלמנה צו א כהן גדול? איז ווי דא א היכי תמצא אז א טאטע זאל פארקויפן די אלמנה צו א כהן גדול? ענטפערט די גמרא, מוקים לה כרבי אליעזר דאמר לשפחות אחר שפחות הוא דלא מצי מזבין לה, אבל לשפחות אחר אישות מצי מזבין לה. פשט אזוי ווי מען האט פריערט אויסגערעדט, ארגינעל האט די גמרא נישט געוואלט איינזעצן די ברייתא כשיטת רבי אליעזר, נאר כשיטת רבי עקיבא, אבער אין הכי נמי זאגט די גמרא, לויט די מאן דאמר וואס האלט אז די ארגינעלע געלט שאפט די קידושין, איז טאקע נישטא קיין ברירה, מ'העט מוזן איינזעצן די ברייתא כשיטת רב לעזער, וואס רב לעזער האלט סתם אזוי, יש שפחות אחר אישות, און ממילא איז פשוט, א טאטע וואס האט מקדש געווען זיין טאכטער איז געווארן אלמנה, האלט רב לעזער ס'נישטא קיין שום פראבלעם יש שפחות אחר אישות די טאטע קען יעצט פארקויפן פאר א כהן גדול, וואס ביי דעם האט די ברייתא געזאגט טאקע אז יעדער איז מודה אז א טאטע קען פארקויפן זיין טאכטער אן אלמנה צו א כהן גדול.